מאנטאג נוח, ווען מען לערנט די פיר פסוקים מאנטאג, האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די אות ד' פון די מילוי יוד, יוד ו' ד', פון די שם נון בית, איבערצולאזן א הארה פון די תוספת הרוח פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע פסוק וזה אשר תעשה אותה, און דאס איז ווי אזוי דו זאלסט מאכן די תיבה. שלש מאות אמה אורך התיבה, דריי הונדערט איילן זאל זיין די לענג פונעם קאסטן, חמשים אמה רחבה, פופציג אמה זאל זיין איר ברייט, ושלושים אמה קומתה, און דרייסיג איילן זאל זיין איר הויכקייט. זאגט דער תרגום, ודין דתעביד יתה, תלת מאה אמין אורכא דתיבותא, חמשין אמין פותיה ותלתין אמין רומה. זאגט די פסוק צוהר תעשה לתיבה, זאלסט מאכן א באלייכטונג פאר דעם קאסטן, ואל אמה תכלנה מלמעלה, זאלסט עס ענדיגן פון אויבן צו א שיפיגקייט פון א אמה, ופתח התיבה, די עפענונג פון דעם קאסטן, בצידה תשים, זאלסטו שטעלן אויף איר זייט, נישט פון אויבן, אזוי ווי די סדר איז געווענליך ביי א שיף, תחתיים, א אונטערשטע שטאק, שניים, א צווייטע שטאק, ושלישים, און א דריטע שטאק, תעשה, זאלסטו איר מאכן. זאגט רש"י צוהר, יש אומרים חלון, ס'איז דא וואס זאגן אז דאס איז געווען א פענסטער וואס מ'האט געקענט עפענען, און דורך דעם איז אריין געקומען די ליכטיגקייט, ווי מ'זעט טאקע שפעטער אין די פרשה איז זיכער געווען א פענסטער לויט יעדן איינעם, דורך דארט האט מען ארויסגעשיקט די יונה, אבער דער מאן דאמר האלט אז די צוהר פון דא אין פסוק רעדט מען פון יענעם פענסטער, ויש אומרים ס'איז טאקע געווען א פענסטער, אבער די צוהר וואס האט געדארפט באלייכטן דא איז געווען א אבן טובה המאירה להם, א גוטע שטיין, א טייערע שטיין וואס האט באלאכטן אין די תיבה, ווייל פון יענע פענסטער וואס איז געווען דארטן ארויסצושיקן די יונה האט מען נישט געקענט האבן צופיל נוצן, ווייל בשעת די מבול האבן די מזלות נישט משמש געווען געהעריג, ס'האט נישט באלאכטן אינדרויסן, האט מען געדארפט האבן א שיינעם טייערן שטיין וואס דאס זאל געבן די ליכטיגקייט. זאגט רש"י ואל אמה תכלנה מלמעלה, כיסויה, די דעק פון די תיבה, משופע ועולה, ס'איז געווען שיף אויף ארויף, עד שהוא קצר מלמעלה ועומד על אמה, ביז ס'איז געווען שמאל פון אויבן און ס'איז געשטאנען אויף א ברייטקייט פון א אמה, איז דא אפאר וועגן אין די מפרשים וויאזוי ס'איז געווען, צו ס'איז געווען א אמה אויף די לענג פון די גאנצע תיבה, די ברייטקייט פון א אמה אויף די לענג פון דריי הונדערט אמה, אדער איז עס געגאנגען פון אלע פיר זייטן שיף און ס'איז אנגעקומען צו א גראדקייט נאר פון אמה על אמה, ס'איז דא וואס זאגן אז ס'איז געווען א אמה על טפח, און די ציל דערפון איז געווען כדי שיזובו המים למטה, די וואסער זאל נישט בלייבן שטעקן אויף די גראדע חלק, די וואסער זאל אראפרינען פון די שיפע זייטן פונעם דאך, מכאן ומכאן. בצדה תשים זאגט רש"י שלא יפלו הגשמים בה, ס'וואלט געווען די עפענונג פון אויבן וואלט דאך די רעגן אריינגעקומען, דארף מען לייגן דעם עפענונג אויף די זייט, תחתיים, שניים ושלישים, זאגט רש"י ג' עליות, דריי שטאקן, זו על גב זו, איינס אויפן צווייטן, עליונים, די אויבערשטע שטאק איז געוועזן לאדם, פאר די מענטשן, אמצעים, די מיטלסטע איז געווען למדור,

מסכים צו זיין מיט די וואס האבן געזאגט אז מען דארף נישט באשאפן קיין מענטש אויף די וועלט בכלל, מביא איך ברענג את המבול, דער מבול מים וואסער על הארץ, אויף די ערד, לשחת צו פארדארבן כל בשר, א יעדן באשעפעניש אשר בו רוח חיים, וואס איז דא אין אים א גייסט פון לעבן, מתחת השמים, פון אונטער די הימל, כל אשר בארץ יגווע, אלעס וואס איז אויף דער ערד וועט שטארבן. זאגט רש"י, ואני הנני מביא, הנני מוכן, איך בין גרייט להסכים, צו מסכים זיין עם אותם מיט די המלאכים שזרזוני, וואס זיי האבן מיר אונטערגעאיילט און געווארנט, ואמרו לפני כבר, זיי האבן שוין לאנג געזאגט, מה אנוש כי תזכרנו, וואס איז דען דער מענטש אז דו זאלסט אים געדענקען און דו זאלסט אים בכלל באשאפן? זאגט רש"י, מבול, וואס איז די איבערטייטש פון מבול? ברענגט רש"י אז דאס קען האבן פארשידענע באדייטן.

ס'האט אלעס פארשוועמט והביאם לבבל, אלעס וואס איז געוועזן אין די וועלט איז אנגעקומען קיין בבל שהיא עמוקה וואס דאס איז א טיפע פלאץ, לכך נקראת שנער און פאר דעם טאקע רופט מען אן בבל ארץ שנער, שננערו שם כל מתי מבול אדער כל מימי מבול, דארט איז אלעס געווארן אריינגעשאקלט, זעהט מען פון דעם אז אלעס איז געפירט געווארן פון הויכע פלעצער צו נידריגע פלעצער, און פאר דעם הייסט עס טופנא וואס דאס איז א לשון פון א פארפלייצונג.

צום קאסטן זאלסטו אריינגיין, אתה, דו, ובניך, און דיינע זין, ואשתך, און דיין פרוי, ונשי בניך אתך, און די פרויען פון דיינע זין מיט דיר. זאגט רש"י והקימותי את בריתי, וואס האט אויסגעפעלט א בונד? ברית היה צריך, ס'האט אויסגעפעלט א בונד, על הפירות, שלא ירקבו ויעפשו, די פירות, ער האט זיך געדארפט אנגרייטן פירות, וואס זאל זיין גענוג לאנג, פאר א לאנגע צייט, פאר צו עסן פאר פאר די מענטשן און פאר די בהמות און די חיות, און דאס איז א זאך וואס ס'ליגט נישט אין די מענטש'ס הענט צו זען א אופן וויאזוי דאס זאל נישט פארוועלקט ווערן, פארשימלט ווערן, ממילא האט ער געדארפט האבן א בונד פונעם אייבערשטן אויף דעם. און נאך א זאך, ושלא יהרגו רשעים שבדור, אז די רשעים פונעם דור זאלן אים נישט הרג'נען, ווי ס'שטייט אז זיי האבן אים געוואלט הרג'נען ווען ער איז אריינגעגאנגען אין די תיבה. אתה ובניך ואשתך, שטעלט זיך רש"י, פארוואס עפעס שטעלט מען דא די זין פאר די פרוי? וואלט געדארפט שטיין דו מיט דיין פרוי און די זין מיט זייערע פרויען. פון דעם לערנט מען ארויס האנשים לבד והנשים לבד, די מענער האבן געדארפט גיין באזונדער און די פרויען באזונדער, מכאן שנאסרו בתשמיש המיטה. זאגט דער תרגום, ואקים ית קימי עמך, ותיעול לתיבותא את ובנך ואתתך, ונשי בנך עמך. זאגט ישעיה הנביא, קאפיטל נ ג, אכן די גוים וועלן זאגן לעתיד לבוא ווען זיי וועלן זען די גרויסע ניסים פון די גאולה העתידה, וועלן זיי זאגן די אמת איז אז חלינו הוא נשא, דער אידישע פאלק האט געטראגן אונזער קרענק, דאס וואס האט געדארפט קומען אויף אונז דאס האט ער באקומען אנשטאטס אונז, ומכאובינו און אונזערע ווייטאגן סבלם דאס האט ער געליטן, ואנחנו חשבנוהו נגוע, אונז האבן מיר אים גערעכנט אלס איינער וואס איז געפלאגט, מוכה אלוקים ומעונה, ער איז באקלאפט דורכן אייבערשטן און פארפייניגט, אונז האבן געמיינט אז ער איז נישט קיין ערליכער, ער איז פול מיט עבירות, פארדעם האט אים דער אייבערשטער געשלאגן. דערווייל, אונז זעען מיר יעצט די גרויסע ניסים וואס דער אייבערשטער טוט מיט די אידישע פאלק, פארשטייען מיר אונז פון דעם אז זיי זענען גארנישט געווען קיין זינדיגער, איי די אלע צרות און יסורים וואס זיי האבן געמיטגעמאכט אין גלות, זאגן די גוים, דאס איז אלעס נאר געווען א כפרה פאר אלע אנדערע פעלקער, באמת וואלט געדארפט קומען די אלע שלעכטס אויף די אנדערע פעלקער, און דער אייבערשטער האט עס ארויפגעלייגט אויף די אידן, און זיי האבן מכפר געווען אנשטאטס דעם אויף אלע אומות העולם. ווי דער רד"ק שמועסט אויס, באמת איז נישטא אזא מין זאך אז איין מענטש זאל ליידן צוליב דעם צווייטן, כל שכן אז איין פאלק זאל ליידן צוליב א צווייטע פאלק.

זאגט דער נביא והוא מחולל מפשעינו, די גוים וועלן ווייטער זאגן, דער איד, ער איז ערמארדעט, אדער צוטרייסלט, צוליב אונזערע זינד, מדוכא, ער איז צודריקט, מעוונותינו, צוליב אונזערע זינד, מוסר שלומינו עליו, ס'איז געקומען אויף אים יסורים, כדי פאר אונז זאל זיין שלום, פרידן,

און והוא מחולל מפשעינו טייטשט ער אז דער מלך המשיח וועט אויפבויען די בית המקדש וואס די בית המקדש איז חרוב געווארן צוליב אונזערע זינד. זאגן זיי ווייטער די אומות העולם כולנו אונז אלע כצאן תעינו אונז האמיר געבלאנדזשעט אזוי ווי שאף וואס א שאף וואס ער האט נישט קיין פאסטוך טוען זיי אינגאנצן פארבלאנדזשענען דער ערשטער וואס גייט אין די שורה הייבט אן אוועקצוגיין פון וועג און אלע גייען אים נאך אזוי זעמיר אונז אויכעט געבלאנדזשעט נאך אונזערע עלטערן, זענען אלע אוועק געגאנגען פונעם ריכטיגן וועג און אונז זעמיר זיי נאך געגאנגען. אבער דאס אליין וואלט נישט געווען אזוי געפערליך, נאר איש לדרכו פנינו, אנדערש ווי די שאף, וואס איז נישט יעדע שאף פאר זיך גייט זיך אויף א אייגענע וועג נאר איינער גייט נאך דעם צווייטן, זאגן זיי די גוים, אונז האבן זיך יעדער איינער געוואנדן צו א באזונדערע אפגאט, אונז האבן זיך יעדער געקערט אויף זיין וועג, מען האט ניטאמאל נאך געגאנגען איינער דעם אנדערן. ממילא האט זיך יעדער איינער באזונדער געזינדיגט פאר זיך. והשם און דער אייבערשטער הפגיע בו, ער איז באוויליגט געווארן מיט אים, מיט דעם איד, את עוון כולנו, די זינד, די שטראף, פון אונז אלע, דאס האט דער אייבערשטער באוויליגט דורך די אידישע פאלק, ער האט אריינגעגעבן אלע יסורים אינעם איד, און דורכדעם האט ער באוויליגט אויף די עבירות פון אלע אומות העולם.

ולא יפתח פיו, ער האט אבער נישט געעפנט זיין מויל, אונז האמיר אים נישט געגעבן קיין רעכט צו שרייען, און בכלל איז די טבע פון א איד אז ער שרייט נישט, אין גלות, וואס מ'זאל נאר טון פאר'ן איד, וועט ער זיך נישט הייבן דעם קאפ און ער וועט נישט פארפירן. כשה לטבח יובל, ווי א לעמעלע איז ער געפירט געווארן, וואס ווערט געפירט צו די שחיטה, האט ער זיך אויפגעפירט, דאס איז אקעגן והוא נענה וואס איז געשטאנען אנהייב פסוק וואס דאס גייט ארויף אויף די פיזישע קלעפ, מען האט געפייניגט, האבן זיי זיך אויפגעפירט ווי א שאף וואס גייט צו די שחיטה און מען רעדט זיך אויכעט נישט אפ, וכרחל, און אזוי ווי א שאף א נקבה וואס זי איז א שוואכע א שוואכיטשקע, אזוי זענען די אידן געווען אין גלות זייער א שוואכע פאלק, לפני גוזזיה נאלמה, וואס פאר אירע שערער ווערט זי פארשטומט, אזוי האבן זיך די אידן אויפגעפירט, דאס גייט ארויף אויף די ערשטע ווארט אין פסוק נגש, וואס מיינט אז מען האט אוועקגענומען די אידן'ס געלט, וואס דאס איז אזוי ווי די וואל וואס נעמט ארום דעם מענטש, איז פונקט ווי די רחל ווען מען שערט איר אפ, שווייגט זי, די זעלבע זאך איז געווען מיט די אידן, ולא יפתח פיו, זאגט די פסוק נאכאמאל, ולא יפתח פיו, זאגט די אבן עזרא, ס'איז דאפלט, ווייל ער מיינט צו זאגן אז דאס איז אייביג געווען די אידישע מידה, קיינמאל האט מען זיך נישט געעפנט די מויל

די חכמה די תורה זאגט ושומע לי ווער ס'הערט זיך צו צו מיר ישכון בטח וועט ער רוען רואיג פארזיכערט דא אויף די וועלט ושאנן און ס'וועט אים זיין שטיל אויף יענע וועלט מפחד רעה ער וועט נישט דארפן מורא האבן פון דעם רע וואס דאס איז די גיהנום זאגט דער תרגום מאן דשמע לי נשרי דסברא ונשרו מן דלוחא דבישתא הייבט זיך אן קאפיטל ב', שלמה המלך רעדט אין נאמען פונעם אייבערשטן, בני, דו וועסט זיין גערעכנט פאר מיין זון, אם תקח אמרי, טאמער דו וועסט נעמען מיינע רייד, מיין תורה שבכתב, ומצותי, און מיינע באפעלן, מיין תורה שבעל פה, תצפון אתך, וועסטו גוט אפהיטן מיט דיר, אז דו זאלסט עס נישט פארגעסן.

תטה לבך לתבונה, לתבונה, דו זאלסט נייגן דיין הארץ צו פארשטיין די חכמה, נאכדעם וואס מען הערט חכמה פון א רבי, לייגט מען צו די הארץ, און מען קלערט גוט אריין אין דעם, און אזוי קומט מען צו צו בינה, מבין דבר מתוך דבר. זאגט דער תרגום, ותצלי אודנך לחכמתא, ותפני לבך לביונא. זאגט די פסוק כי אם לבינה תקרא, טאמער דו וועסט רופן די בינה, לתבונה תיתן קולך, דו וועסט אויפהייבן דיין קול און רופן די תבונה, אזוי ווי די סדר איז אז ווען א מענטש וויל עפעס, ער וויל איינער זאל קומען צו אים, רופט ער אים ביים נאמען, אזוי איז אויכעט דעמאלס וועסטו קענען געפינען בינה אז דו וועסט עס רופן. און ווי רבינו יונה זאגט, אז דאס מיינט אז דו וועסט מתפלל זיין דערויף, וועסט רופן צום אייבערשטן מיט א קול, וועסט בעטן, ותן בלבנו בינה, דעמאלטס וועט דיך דער אייבערשטער שענקען בינה. זאגט די תרגום ואמא לביונתא תקרי, ולביונא תיתן קלך. זאגט די משנה מסכת שבת פרק ב', במה מדליקין ובמה אין מדליקין. מיט וועלכע קנויטן און וועלכע אויל מעג מען אנצינדן די שבת לעכט, און מיט וועלכע קנויטן און אויל טאר מען נישט צינדן. הייבט די משנה אן אויסצורעכענען די פסול'ע קנויטן, און די סיבה פארוואס מען טאר נישט צינדן מיט די קנויטן, ווייל די פייער גייט נישט אריין אין די קנויט, נאר ס'שפרינגט פון אינדרויסן ארום און ארום, ס'כאפט זיך נישט גוט אן, האב איך מורא אז דער מענטש וועט גיין נייגן דעם שיסל אז די אויל זאל זיך בעסער אנכאפן אויפן קנויט. און דאס איז א פראבלעם, דאס איז א איסור פון הבערה. זאגט די משנה אין מדליקין מען טאר נישט אנצינדן לא בלכש. דאס איז א געוויסע וואל וואס געפינט זיך אויף טענען ביימער צווישן די שאלעכץ דערפון און די האלץ, ולא בחוסן, דאס איז פלאקס וואס איז נישט אויסגעדינט, ס'איז נישט אויסגעקלאפט, ולא בכלך, דאס איז אפפאל פון זיידן, ולא בפתילת האידן, דאס איז א וואל וואס מאכט זיך אויף ערבה ריטלעך, אויף ערבה ביימער, צווישן די שאלעכץ און די האלץ, ולא בפתילת המדבר, דאס איז בלעטער פון א לאנגע מין גראז וואס מען פלעגט קענען נוצן אנצוצינדן אבער עס האט נישט אזוי גוט געברענט, ולא בירוקה שעל פני המים, ווען א שיף שטייט זייער לאנג אין די וואסער הייבט אן צו וואקסן אזא גרינע זאך אויף די זייט, און דאס פלעגט מען קענען נוצן אלס א קנויט, טאר מען עס אבער נישט אנצינדן מיט די שבת'דיגע לעכט. יעצט גייט ער צו צו די פסול'ע אוילן, לא בזפת, מען טאר נישט אנצינדן מיט פעך, ולא בשעוה, און נישט מיט וואקס. זאגט די ברטנורא, מען רעדט דא פון צעלאזטע וואקס, און מען וויל עס נוצן אלס א אויל, אבער צו מאכן א קנויט פון וואקס, דאס מעג מען יא. ולא בשמן קיק, איז דא צוויי פשטים, אדער מיינט עס קאטן סיד אויל, אדער מיינט עס אויל פון א מין געוויקס וואס איז קיקיון דיונה זייער גרויסע בלעטער און ס'געט ארויס א געדיכטע אויל. ולא בשמן שריפה, שמן שריפה מיינט תרומה אויל וואס איז טמא געווארן, וואס מ'טאר עס נישט נוצן צום עסן, צום טרינקען אדער צום שמירן, די איינציגע זאך וואס מ'מעג טון און מ'מעג אנצינדן, מ'מעג מאכן א פייער מיט דעם, אבער אין א יום טוב טאר מען עס נישט אנצינדן, ממילא דא רעדט מען פון א ערב שבת וואס איז יום טוב, דעמאלטס טאר מען נישט אנצינדן קיין שמן שריפה ווייל מען טאר נישט פארברענען קיין קדשים אין יום טוב. ולא באליה, מען טאר נישט נעמען פאר א אויל טאר מען נישט נעמען די פעטנס פון א וויידל פון א בהמה וואס דאס איז כשר'ע פעטנס, ולא בחלב און נישט מיט די אנדערע פעטנס די פעטנס וואס מען טאר נישט עסן טאר מען אויכעט נישט נעמען. נחום המדי אומר, מדליקין בחלב מבושל, אויב מען נעמט די חלב און מען צעלאזט עס, מען קאכט עס אויף, ס'ווערט א וואסעריגע זאך, דעמאלטס איז עס יא נמשך נאך די קנויט, ווייל די פראבלעם מיט די אלע אוילן וואס די משנה רעכנט אויס אז מען טאר נישט נוצן, אז ס'ווערט נישט נמשך נאך די פתילה, ס'כאפט זיך נישט גוט ארויף מיטן קנויט. אבער טאמער מען צעלאזט די חלב, כאפט זיך עס יא מיט, האלט נחום המדי אז מען מעג עס נוצן, וחכמים אומרים, אחד מבושל ואחד שאינו מבושל, אין מדליקין בו, סיי אז מען האט עס צעלאזט און סיי מען האט עס נישט צעלאזט, טאר מען נישט אנצינדן דערמיט, און באמת דער תנא קמא וואס האט געזאגט ולא בחלב האט אויכעט אזוי געהאלטן, ס'איז אבער דא א נפקא מינה צווישן די תנא קמא און די חכמים, וואס וועט זיין די הלכה אויב מען האט צעלאזט די אויל, מען האט עס אויפגעקאכט און מען האט אריינגעלייגט אין די חלב, האט מען צעלאזט און אויפגעקאכט און מען האט אריינגעלייגט אביסל כשר'ע אויל, איינער פון זיי, און די גמרא זאגט נישט וועלכע, אדער די תנא קמא אדער די חכמים, העט מתיר זיין אויף אזא מין אופן, ווייל די גאנצע איסור פון חלב מהותך, חלב מבושל, איז נאר אלס א גזירה אטו שאינו מבושל, און אז מען זאל אריינלייגן אנדערע אויל, וואלט שוין געווען א גזירה לגזירה, דאס האט מען שוין נישט גוזר געווען. משנה בית. האט דאך די משנה פריער געזאגט אז מען טאר נישט אנצינדן מיט שמן שריפה, איז ער מסביר יעצט אין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב, יום טוב טאר מען נישט אנצינדן מיט שמן שריפה, ער איז מסביר אז דאס איז געשטאנען פריער ולא בשמן שריפה רעדט מען פון יום טוב, און די טעם איז ווייל מען טאר נישט אנצינדן קיין שמן שריפה אין יום טוב אין שורפין קדשים ביום טוב. רבי ישמעאל אומר אין מדליקין בעטרן, מען טאר נישט אנצינדן מיט א מין זאך וואס הייסט עטרן וואס דאס איז פסולת פון פעך, און ס'האט א שלעכטע ריח, מפני כבוד השבת. ס'ווערט יא נמשך נאכן קנויט, דאס אליין וואלט נישט געווען א פראבלעם, די פראבלעם איז אז ס'געט א ש א ס אז ס'איז א שלעכטע ריח, און מ'האט מורא אז די מענטש העט איבערלאזן דעם שטוב און העט ארויסגיין און העט עסן די סעודה נישט צו די ליכטיגקייט פונעם לעכט. וחכמים מתירין בכל השמנים, די חכמים זענען מתיר אלע מיני אוילן. בשמן שומשמין, דאס הייסט סעסעמי אויל, בשמן אגוזים, ניס אויל, בשמן צנונות, פון די קערלעך פון א רעטעך קען מען ארויסנעמען אויל, בשמן דגים, די פעטנס פון די פיש, בשמן פקועות, דאס איז א מין מדברישע מעלאנע, בעטרן ובנפט, וואס נפט איז אויכעט א מין פעך, ס'איז ווייס און ס'האט א שלעכטע ריח. האבן די חכמים געהאלטן מען מעג מיט די אלע אוילן אנצינדן, אויסער די אוילן וואס די משנה א' האט אויסגערעכנט וואס מען טאר נישט אנצינדן דערמיט, און די ברטנורא זאגט אז די חכמים זענען אויכעט מודה אויף נאך צוויי מיני זאכן אז מען טאר נישט, שמן אפרסמון און ווייסע נפט, וואס די זאכן פליען, ס'פליעט ארום שטיקער פון די פייער און ס'קען ווערן א סכנה, האט מען מורא אז די מענטש וועט איבערלאזן דעם לעכט און וועט ארויסגיין. און בשמן אפרסמון איז דא נאך א טעם, ווייל ס'איז זייער א חשוב'ע אויל האב איך מורא געהאט ער וועט איינטונקען זיין ברויט אין די אויל, און די הלכה איז אז ווען מ'נעמט אוועק פון די אויל איז מען עובר משום מכבה ער פארלעשט ער מאכט קלענער דאס פייער. זאגט די משנה ר' טרפון אומר אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד, ר' טרפון האלט אז מ'מעג נאר צינדן שבת לעכט מיט איילבירטן אויל. משנה גימל כל היוצא מן העץ יעדע זאך וואס ס'קומט ארויס פון האלץ, מיט יעדע סארט האלץ, אין מדליקין בו טאר מען נישט אנצינדן מען טאר עס נישט נוצן אלץ א קנויט, אלא פשתן, אויסער פלאקס, וואס הגם פלאקס איז אויכעט נאר א מין זאמען, עס איז נישט קיין בוים, אבער מען טרעפט א פסוק פשתי העץ, פארדעם האט די משנה געדארפט מסביר זיין אז אפילו ס'ווערט אויך אנגערופן עץ, מעג מען אבער נוצן דאס פאר א קנויט. זאגט די משנה וכל היוצא מן העץ יעדע זאך וואס קומט ארויס פון האלץ אינו מטמא טומאת אהלים די הלכה איז א אוהל א מת די אוהל וואס איז מאהיל העכער א מת און העכער כלים ברענגט טאקע א טומאה פון די מת אויף די כלים אבער די אוהל אליין דארף מען נישט אנשפריצן מיט אפר הפרה די אוהל אליין איז נישט טמא אלא פשתן אויסער טאמער די אוהל איז געמאכט געווארן פון פלאקס דעמאלס ווערט די אוהל אליין אויכעט טמא, מען לערנט עס ארויס פון א פסוק והזה על האהל, א גזירה שווה אוהל אוהל פון די משכן, וואס דארט איז געווען א אוהל וואס האט געהאט אין זיך שיש משזר וואס דאס איז פשתן, איז ביי פשתן דארף מען די אוהל אליין אויכעט אנשפריצן. זאגט די משנה, פתילת הבגד, א קנויט וואס איז געמאכט פון א בגד, א שטיקל בגד וואס איז גרויס דריי פינגער אין די לענג אויף דריי פינגער אין די ברייט, וואס דאס איז די מינימום שיעור פאר א בגד אז ס'זאל קענען הייסן א בגד, ס'זאל מקבל טומאה זיין. שקיפלה, וואס ער האט עס צאמגעדרייט פון פון ערב יום טוב, מ'האט עס צאמגעפלאכטן און געמאכט פאר א קנויט. ולא הבהבה, מ'האט עס אבער נאכנישט געהאט אפגעברענט פון ערב יום טוב. ר' אליעזר אומר טמאה היא. ס'האט נאך א דין טומאה, הגם ס'איז צאמגעדרייט, ס'איז צאמגעפלאכטן, ס'האט אבער ווען דו זאלסט עס אויפמאכן, האט עס דריי אצבעות אויף דריי אצבעות, הייסט עס א שטיקל בגד, ס'איז מקבל טומאה. ואין מדליקין בה, און מ'טאר נישט אנצינדן, מ'רעדט דא ווען יום טוב געפאלט אויס אין ערב שבת, דעמאלטס טאר מען נישט אנצינדן מיט אזא מין בגד. פארוואס? ווייל די הלכה איז אז מען דארף זיכער מאכן אז ס'צינדט זיך גוט אן, מען דארף שטיין און אנצינדן דעם קנויט און מאכן זיכער אז די רוב חלק פונעם קנויט וואס קומט ארויס פון די אויל ווערט אנגעצינדן. יעצט די ערשטע סעקונדע וואס איך צינד אן דעם פייער ווערט דאך די קנויט ווייניגער ווי דריי פינגער אויף דריי פינגער, איז פון דעם וואס איז געווען פארדעם א כלי ווערט עס יעצט א שבר כלי, און דאס געשעט אין יום טוב, ווערט דאך עס נולד, ווערט א נייע מין זאך. ווערט עס מוקצה און מען טאר שוין נישט צינדן דערמיט, איז ווען ער וועט ווייטער שטיין און צינדן און מאכן זיכער אז די רוב היוצא צינדט זיך אן, האט ער זיך באנוצט מיט א שבר כלי וואס האט זיך היינט צובראכן אין יום טוב, פאר דעם האלט ר' לעזער טאר מען נישט צינדן מיט אזא מין קנויט אין יום טוב. ר' עקיבא אומר, טהורה, ר' עקיבא האלט, ווען מ'האט עס ערב יום טוב צאמגעדרייט, צאמגעפלאכטן און געמאכט דערפון א קנויט, דעמאלט האט עס פארלוירן דעם דין בגד, ווייל יעצט איז עס שוין נישט קיין דריי פינגער אויף דריי פינגער, עס איז צאמגעדרייט, צאמגעפלאכטן, פארלירט עס דעם דין בגד, איז עס שוין טהור, און מדליקין בו מעג מען שוין צינדן דערמיט אויך אויף יום טוב ווען ס'געפאלט ערב שבת, ס'הייסט אזוי ווי א שבר כלי וואס איז שוין געווען צובראכן פון פאר יום טוב און ס'איז שוין נישט נולד, ממילא מעג מען זיך יא באנוצן מיט דעם און מען מעג עס אנצינדן אין יום טוב. משנה ד' לא יקוב אדם שפופרת של ביצה, א מענטש זאל נישט לעכערן די שאלעכץ פון א איי, וימלאנו שמן, מען קען מאכן א לאך פון אויבן און פון אונטן, מען בלאזט ארויס דעם איי און מען פילט עס אן מיט אויל, ויתננו און עס אראפלייגן על פי הנר אויפן עפענונג פונעם לייכטער, בשביל שתהא מנטפת אז דאס זאל אראפטראפן אויל טראפ נאך טראפ אז די אויל די לעכט זאל זיך נישט אזוי שנעל אויסברענען, טאר מען דאס אבער נישט טון אויף שבת, ווייל מ'האט מורא געהאט אז דער מענטש וועט נעמען א שטיקל ברויט און ער וועט עס איינטונקען אין די אויל וואס איז אין די שפופרת של ביצה. דער מענטש ווייס אליין אז אין א לעכט אין א לייכטער אין די אויל פון א לייכטער גופא טאר מען נישט איינטונקען ווייל ס'נעמט אוועק די אויל דאס הייסט כיבוי, אבער ער וועט מיינען אז די שפופרת של ביצה דארט גייט נישט אן קיין כיבוי, דערווייל וויבאלד ער האט מייחד געווען די אויל פארן לעכט גייט אויך אן ביי דעם כיבוי, ממילא טאר מען עס נישט לייגן. זאגט די משנה אפילו היא של חרס, נישט נאר ווען ס'איז א שפופרת של ביצה וואס דעמאלטס איז עס נישט מיאוס, און דער מענטש קען זיך איינטונקען זיין ברויט דארט און דעמאלטס האט מען חושש געווען, נאר אפילו ער זאל לייגן דארט א שארבענע כלי, וואס א מענטש עקלט זיך דערפון, און ער וועט נישט איינטונקען זיין ברויט, דאך האבן די חכמים און תנא קמא גוזר געווען אז מען טאר עס נישט טון ווייל א מענטש וועט איינטונקען דארט זיין ברויט. ורבי יהודה מתיר רבי יהודה זאגט אז דער מענטש איז גענוג אפגעשיידט דערפון וויבאלד די שפופרת של ביצה אדער די חרס לייגט מען אריין אין דעם לייכטער אליין מען זעצט עס ארויף אויף א לעכל אויף א עפענונג פונעם לייכטער ווערט עס אזוי ווי א חלק פונעם לייכטער אליין און דער מענטש מפני קדושת חומרות שבת איז ער אפגעשיידט דערפון כ'האב נישט מורא ער וועט זיך באנוצן פון די אויל. זאגט די משנה אבל אם חיברה היוצר מתחילה, מותר. טאמער דער מייסטער דער וואס האט געמאכט, דער וואס האט פאבריצירט דעם לייכטער, האט אזוי צוגעשטעלט דעם שטיקל, דעם באזונדערן שטיקל, און ער האט עס צוגעקלעבט פון אנהייב אזוי אויך, איז עס מותר, מפני שהוא כלי אחד, דעמאלטס איז דער תנא קמא מודה אז דאס הייסט ביי מענטשן אזוי ווי איין גרויסע לייכטער און ער ווייסט אז מען דארף זיין אפגעשיידט דערפון מען טאר נישט זיך באנוצן דערמיט, ממילא מעג מען דארט אריינלייגן אויל פון פאר שבת אז ס'זאל אריינטריפן און צוגעבן אויל ס'זאל זיך נישט אזוי שנעל אויסברענען די לעכט. זאגט די משנה נאך א פאל, לא ימלא אדם את הקערה שמן ויתננה בצד הנר, א מענטש זאל נישט אנפילן א טעלער מיט אויל און עס אראפשטעלן לעבן א לייכטער, ויתן ראש הפתילה בתוכה בשביל שתהא שואבת, און נאכדעם נעמט מען דעם אנדערן עק פונעם קנויט און מען ציעט עס אויך אריין אין יענעם טעלער אז דאס זאל זאפן און ציען שעפּן פֿונעם אַנדערן טעלער, אַזוי אַז די לעכט זאָל לענגער ברענען, דאָס טאָר מען נישט טאָן לויטן תּנא-קמא, ווײַל דער מענטש זעט, אַז ס'איז צוויי באַזונדערע טעלערס, וועט ער אײַנטונקען זײַן ברויט אינעם אַנדערן טעלער, און דאָס טאָר מען אויך נישט, ווײַל ער האָט זיך מקצה געווען די אויל פֿאַר דעם לעכט. רבי יהודה מתיר, רבי יהודה האָט געהאַלטן, אַז דאָס איז אויך האַרב בײַ מענטשן. ווייל ער זעט דאך אז די קנויט אליין ציט זיך אריין אינעם אנדערן טעלער ס'ווערט ממש אזוי ווי איין לאנגע לעכט, פארדעם האב איך נישט מורא געהאט אז דער מענטש וועט זיך גיין באנוצן מיט די אויל. משנה היי. המכבה את הנר, טאמער א מענטש לעשט אויס א לעכט אום שבת, מפני שהוא מתיירא מפני גוים, ער האט מורא ס'איז געווען א פאלק וואס זיי האבן נישט צוגעלאזט אז מענטשן זאלן האבן ליכטיגקייט אין זייערע הייזער אין די חגאות טעג פון זיי, נאר אין זייערע געבעט הייזער האבן זיי געלאזט אז מ'זאל אנצינדן א לעכט, ממילא ס'איז געווען א סכנה אז מ'זאל האבן שבת לעכט אין שטוב, האט דער מענטש עס געוואלט אויסלעשן ס'זאל נישט צוקומען צו א סכנה. אדער מפני ליסטים, ס'קומען רויבערס וואס זיי קענען הרג'נען מענטשן, און ער האט געוואלט אז זיי זאלן נישט באמערקן אז איינער איז דא, האט ער אויסגעלאשן דעם לעכט אום שבת. אדער מפני רוח רעה, צוליב א שלעכטע גייסט וואס האט איינעם אנגעכאפט, און ער מוז זיין אין די טונקל, ס'איז א מין מרה שחורה, וואס ווען ער איז אליינס פאר זיך איז ער רואיג, און אנישט איז ממש א סכנה פאר אים. ואם בשביל החולה שיישן, פטור. אויך אויב מען האט געוואלט אז דער חולה שיש בו סכנה זאל קענען אנטשלאפן ווערן, אז מען טוט עס צוליב די איינע איינע פון די אלע סיבות, איז מען פטור, און נישט נאר פטור, ס'איז מותר לכתחילה אויסצולעשן א לעכט פאר די צוועקן, ער שרייבט נאר פטור, ווייל שפעטער גייט ער זאגן חייב, אבער דא וואלט באמת געפאסט צו שרייבן מותר. זאגט אבער די משנה, כחס על הנר, טאמער ער לעשט אויס א לעכט אום שבת ווייל ער שוינט אפ דעם לייכטער, ער זעט אז ס'האלט זיך ביים צוברעכן, כחס על השמן, ער שוינט אפ די אויל, ער וויל נישט ס'זאל זיך אויסנוצן, כחס על הפתילה, ער שוינט אפ די קנויט, חייב איז מען חייב, און דער תנא פון די משנה האלט, א מלאכה שאין צריכה לגופה איז אויכעט חייב, אפילו ער דארף נישט די עצם כיבוי, ער שוינט נאר די לעכט, ער שוינט די אויל, ער שוינט די לייכטער איז מען אויכעט חייב. רבי יוסי פוטר בכולם, חוץ מן הפתילה, מפני שהוא עושה פחם. רבי יוסי האט געהאלטן מלאכה שאין צריכה לגופה איז פטור. ממילא, אויב מען פארשוינט נאר די לייכטער אדער די אויל, דארף מען דאך נישט די עצם כיבוי. איז מען נאר חייב אויב מען האט אינזין פאר דעם קנויט, אז די קנויט זאל זיין אפגעברענט און ווען מען וועט עס די אנדערע מאל אנצינדן זאל זיך עס גרינגער אנצינדן, דעמאלטס הייסט עס א מלאכה הצריכה לגופה, מען דארף די עצם כיבוי אז שפעטער ווען מען וועט מאכן דעם פתילה זאל זיך עס אנצינדן בעסער, און דאס איז די פשט מפני שהוא עושה פחם, ס'איז כאילו ער מאכט א פחם, וואס דאס הייסט ער מאכט א קויל אז ס'זאל זיך בעסער אנצינדן שפעטער. משנה ו'. על שלש עבירות, צוליב דריי עבירות, נשים מתות בשעת לידתן, ווען א פרוי גייט צום קינד איז זי אין א סכנה, און דעמאלטס איז דא קטרוגים אויף איר, איז דעמאלטס אויב זי איז נישט נזהר געווען אין איינע פון די דריי זאכן, קען זי חלילה שטארבן, על שאינן זהירות בנידה, זענען נישט אפגעהיטן אין דיני נידה, ובחלה, אדער אין אפשיידן חלה, ובהדלקת הנר, און אנצינדן שבת לעכט. ברענגט רבי עקיבא אייגער, פארוואס שטייט נישט סתם ובנר, פארוואס שטייט ובהדלקת נר? זאגט ער, פון דא איז א ראיה, צו וואס עס שטייט אין תיקוני זוהר, אז אנגרייטן די לעכט, אפברענען די לעכט, דאס דארף דער מאן טון, און די פרוי איז נאר מצווה אויף די הדלקת הנר. משנה ז'. שלשה דברים, דריי זאכן, צריך אדם לומר, דארף א מענטש זאגן בתוך ביתו, ביי זיך אין שטוב, ערב שבת, עם חשיכה, פארנאכט, ווען ס'איז נאך דא גענוג צייט מ'זאל קענען טון די זאכן, אבער אויך נישט גענוג, נישט צו פרי, כדי מ'זאל נישט קומען פארגעסן נאך צו טון די זאכן. איז די ערשטע זאך פרעגט מען, עשרתם? מ'האט גע'מעשר'ט די אלע זאכן וואס מ'דארף עסן שבת? ווייל מ'טאר נישט שבת עסן אפילו אכילת עראי אן מעשר. די צווייטע זאך פרעגט מען ערבתם, האט מען געמאכט עירובי חצירות, צו האט מען געמאכט עירובי תחומין, און די דריטע זאך זאגט מען, הדליקו את הנר, צינדטס אן דעם לעכט, דאס דארף מען נישט פרעגן, דאס קען מען דאך זען צו מען האט שוין אנגעצינדן צו נישט, ממילא זאגט מען עס בלשון ציווי, מען זאל שוין צינדן די לעכט. זאגט די משנה ספק חשכה ספק אין חשכה טאמער ס'איז שוין בין השמשות א ספק צו ס'איז שוין טונקל צו ס'איז נאכנישט טונקל אין מעשרין את הודאי טאר מען שוין נישט מעשר'ן זאכן וואס זענען זיכער מחיוב במעשר הגם ס'איז נאר א דרבנן'דיגע איסור צו מעשר'ן אין שבת אבער אפילו איסורים דרבנן האלט די תנא גייט שוין אן בין השמשות ואין מטבילין את הכלים, בין השמשות פון ערב שבת אדער פון מוצאי שבת טאר מען אויכעט נישט טובל'ען קיין כלים, וואס דאס איז אויכעט נאר א דרבנן, וואס מ'זעט אויס ווי א תיקון מנא, מ'פאררעכט די כלים מיט דעם וואס מ'מאכט אז מ'זאל עס מעגן באנוצן. ואין מדליקין את הנרות, און דאס איז זיכער אז מ'טאר נישט אנצינדן קיין לעכט, און מ'טאר אפילו נישט הייסן פאר א גוי, זאגט די ברטנורא, אנצוצינדן א לעכט, וואס דאס איז א איסור דרבנן. אבל וואס מעג מען יא טון בין השמשות? מעשרין את הדמאי, זאכן וואס ס'איז דמאי, ס'איז א ספק צו ס'איז געמעשר'ט אדער נישט, מ'קויפט עס פון עם הארץ, דאס מעג מען מעשר'ן בין השמשות, ווייל רוב עם הארץ מעשר'ן. ומערבין, מ'מעג אויכעט מאכן עירובי חצירות, די ברטנורא זאגט אז עירובי תחומין, וואס דאס האט א סמך מן התורה, דאס טאר מען נישט מאכן בין השמשות, נאר עירובי חצירות. וטומנין את החמין און מען מעג אויכעט איינהילן ווארעמע זאכן אין א דבר שאינו מוסיף הבל, ווייל די גאנצע חשש פארוואס מען זאל נישט מעגן איינהילן אין א דבר שאינו מוסיף הבל איז נאר פארוואס טאר מען עס נישט אום שבת טומן זיין א זאך אין א דבר שאינו מוסיף הבל, ווייל כ'האב מורא אז ווען כ'וועל עס קומען איינהילן כ'וועל זען אז ס'איז אביסל קאלט וועל איך עס גיין אנווארעמען אז ס'זאל זיך בעסער האלטן די היץ, אבער בין השמשות זענען רוב טעפ סתם קדירות זענען דעמאלטס הייס, ממילא איז נישטא קיין חשש אז ער גייט עס דעמאלטס אנווארעמען, מעג מען דעמאלטס גיין מאכן הטמנה אין א דבר שאינו מוסיף הבל, אויב ס'איז מוסיף הבל טאר מען נישט אפילו פון ערב שבת. זאגט די גמרא רבי ישמעאל אומר, ס'איז געשטאנען אין די משנה אז רבי ישמעאל האלט מען טאר נישט אנצינדן שבת לעכט מיט עטרן. מאי טעמא? פארוואס זאל מען נישט מעגן? אמר רבא, מתוך שריחו רע, וויבאלד ס'געט ארויס א שלעכטע גערוך, גזירה שמא יניחנו ויצא, ער וועט איבערלאזן די לעכט און ער וועט ארויסגיין און ער וועט עסן די סעודה ערגעץ אנדערש. אמר ליה אביי ויצא, וואס גייט דיך אן, זאל ער ארויסגיין. אמר ליה האט אים רבא געענטפערט, שאני אומר, איך זאג הדלקת נר בשבת חובה, ס'איז א חיוב צו עסן די שבת'דיגע סעודה ביי א לעכט, ממילא טאר מען נישט צינדן מיט עטרן, ווייל דער מענטש וועט ארויסגיין ער וועט עסן די סעודה אן א שבת לעכט. דאמר רב נחמן בר זבדא ואמרי לה, אמר רב נחמן בר רבא אמר רב, הדלקת נר בשבת חובה, רחיצת ידיים ורגליים בחמין ערבית, זיך וואשן די הענט און די פיס מיט ווארעמע וואסער פארנאכטס ערב שבת איז א רשות ואני אומר מצוה איך זאגט ער איך לייג צו אז דאס איז א מצוה מאי מצוה פארוואס זאגסטו אז עס איז א מצוה ווי טרעפסטו אז דאס איז א מצוה דאמר רב יהודה אמר רב כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אילעאי אזוי איז שוין געווען דער מנהג פון די פריערדיגע רבי יהודה בר אילעאי האט זיך געפירט אזוי ערב שבת מביאים לו עריבה מלאה חמין האט מען געברענגט א שיסל פול מיט ווארעמע וואסער ורוחץ און האט זיך געוואשן דערפון פניו ידיו ורגליו ומתעטף ויושב האט זיך איינגעהילט און געזיצן בסדינין המצוייצין מיט ליילעכער וואס האבן געהאט ציצית וואס די ליילעכער זענען געווען פון לען און די ציצית זענען געווען פון וואל וואס דאס איז באמת כלאים אבער וויבאלד אונז דרש'ן מיר סמוכים לא תלבש שעטנז און גדילים תעשה לך איז עס דוחה אז מען מעג אנטוהן א ציצית פון כלאים, ודומה ער האט אויסגעזעהן ער האט געלאכטן ממש למלאך השם צבקות, ער איז געווען איינגעהילט אין ווייסן, און די מלאכים שטייט אויך אז זיי זענען באקליידעט אין ווייסן, והיו תלמידיו מחבין ממנו כנפי כסותן, רבי יהודה בר אילעאי'ס תלמידים זיי האבן נישט ארויף געלייגט קיין ציצית אויף זייערע לענענע סדינען, האבן זיי באהאלטן די ווינקלען ער זאל נישט באמערקן אז ס'האט נישט קיין ציצית, אמר להם, האט ער זיי געזאגט, בניי מיינע קינדער לא כך שניתי לכם, האב איך דען נישט געלערנט פאר ענק א סדין בציצית, דאס הייסט א סדין של פשתן, מיט ציצית פון וואל בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבין והלכה כדברי בית הלל, פארוואס לייגט עטס נישט געהעריג ארויף ציצית? ואינהו סברי גזירה משום כסות לילה, זיי האבן געהאלטן אז אפילו מן התורה איז טאקע דוחה און מען מעג ווען לייגן ציצית פון שעטנז, אבער וויבאלד ס'איז דא אזא מין זאך ווי א כסות לילה, א בגד וואס מ'האט נאר אן ביינאכט, און דאס איז פטור פון ציצית. און איך האב מורא געהאט אז מענטשן וועלן דארט אויכעט לייגן ציצית פון וואל אויף א בגד פון לען, פארדעם איז בשב אל תעשה קענען די חכמים עוקר זיין א דבר מן התורה, האבן די חכמים געזאגט אז סדין בציצית איז פטור פון ציצית. שטייט א פסוק אין איכה, ותזנח משלום נפשי, עס האט זיך אפגעטון מיין זעהל פון פרידן, נשיתי טובה, איך האב פארגעסן די גוט וואס איך פלעג האבן אין די גוטע צייטן, מאי ותזנח משלום נפשי, אמר רבי אבהו זו הדלקת נר בשבת, אין די צייטן פונעם חורבן האבן זיי נישט געקענט צינדן קיין לעכט אויף שבת, האבן זיי נישט געהאט קיין שלום בית, ווי מען איז געגאנגען האט מען זיך אנגעשטאלפערט, מען האט געמוזט עסן אין די טונקל. נשיתי טובה, איך האב שוין פארגעסן די גוט וואס איך האב געהאט אמאל, וואסערע גוט, אמר רבי ירמיה זו בית המרחץ, איך האב נישט געהאט קיין באד ווי מען פלעגט זיך וואשן לכבוד שבת, רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, זו רחיצת ידיים ורגליים בחמין, אפילו נאר וואשן די הענט און די פיס אין ווארעמס, האבן זיי אויך נישט געהאט אין די צייטן פונעם חורבן, רבי יצחק נפחא אמר זו מיטה נאה, א שיינע בעט, וכלים נאים שעליה, די אלע בעטגעוואנט שיינע אויף דעם רבי אבא אומר זו מטה מוצעת א אנגעגרייטע בעט ואשה מקושטת לתלמידי חכמים ווי די מפרשים זאגן ווייל עונת תלמידי חכמים איז מליל שבת לליל שבת רעכנט ער אויס אלע זאכן וואס האבן אים געפעלט פון עונג שבת זאגט דער זוהר הקדוש וירא אלוקים את הארץ והנה נשחתה אמאי נשחתה וואס הייסט די ערד האט פארדארבן נאר בגין כי השחית כל בשר את דרכו כמה דאתמר, ווען די מענטשן וואס זענען אויף די ערד טוען פארדארבן ווערט די ערד אליין אויכעט פארדארבן, רבי חייא פתח קרא ואמר וירא אלקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, שטייט ביי די אנשי נינוה. תא חזי בשעתא דבני נשא זכאין, ווען מענטשן זענען ערליך ונטרי פקודי דאורייתא זיי היטן אפ די מצוות פון די תורה, כדין ארעא אתתקפת ווערט די גאנצע וועלט געשטארקט, וכל חידו אשתכחת בה, ס'געפינט זיך אלע שמחות אין איר, מאי טעמא בגין דשכינתא שריא על ארעא, אז די מענטשן פירן זיך אויף ערליך, טוט די שכינה רוען אויף די וועלט, וכדין כולא עילאה ותתאה בחדוה, דעמאלטס איז דא א פרייד איבעראל, אויבן און אונטן,

געשעדיגט מיט דעם וואס די שכינה ווערט אוועקגעשטופט און ס'רוט נישט אויף איר. מאי טעמא אתחבלת בגין דשריא רוחא אחרא עלה דמחבלא עלמא, ווען די שכינה גייט אוועק, קומט אויף איר פלאץ א צווייטע רוח און דאס טוט שעדיגן די וועלט, טוט פארדארבן. ועל דא אמרינן, אויף דעם ארויף זאגט מען דישראל יהבי עוז לאלקים, די אידן געבן א שטארקייט כביכול פארן אייבערשטן, דמקיימין עלמא, ווייל זיי טוען אונטערהאלטן די וועלט מיט זייערע גוטע מעשים, אלקים דא שכינתא, ואם חס ושלום אי ישראל ישתכחו חייבין, טאמער די אידן ווערן חלילה געפונען פאר רשעים, מה כתיב, וואס שטייט דעמאלטס, רומה על השמים אלקים, די אייבערשטער הייבט זיך אויף און ער גייט ארויף אין הימל אריין, משום דרשת הכינו לפעומי כפף נפשי, די אייבערשטער רעדט זיך אפ, זיי האבן אונטערגעלייגט א נעץ פאר מיר, מיין נפש האבן זיי אונטערגעווארפן, בסיבת חמס ושנאת חינם, דאס געשעהט דורך דעם וואס ס'איז דא שנאת חינם און רויב, כרו לפני שיחה וגומר זיי מאכן מיר א גריב, כגוונא דדור המבול אזוי איז געווען ביי דור המבול, דבגין חמס דהות ביניהון, ווייל עס איז געווען רויב צווישן די אנשי דור המבול הות ביניהון שנאה ודבבו, איז געווען א שנאה, א פיינטשאפט, צווישן די אייבערשטער און די מענטשן. יכול, וואלט איך געוואלט מיינען אף בארעא דישראל כן, אז אויך אין ארץ ישראל איז אזוי, אז טאמער די שכינה טוט זיך אפ, קומט אויף יענע פלאץ א רוח הטומאה. והא תנינן, האמיר דאך געלערנט, אז ארעא דישראל, די ארץ ישראל לא שריא עלה רוחא אחרא, ס'קען נישט רוען אויף איר א צווייטע רוח ולא ממנא אחרא בר קודשא בריך הוא בלחודוי, קיין שום ממנה קען נישט שולט זיין אויף ארץ ישראל נאר דער אייבערשטער אליין.

מנלן ווי זעהן מיר אזא זאך מדוד, מען זעהט עס ביי דוד המלך, דכתיב, וירא דוד את מלאך השם, וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים, כדין אתחבלת ארעא, דעמאלטס איז ארץ ישראל אליין אויכעט פארדארבן געווארן, אויף א קורצע וויילע קען יא קומען א מלאך המשחית אין ארץ ישראל. אמר רבי אלעזר, אפילו בההיא שעתא קודשא בריך הוא הוה, אפילו דעמאלטס איז עס אויכעט נישט געווען קיין פרעמדער, נאר דער אייבערשטער אליין, כתיב הכא מלאך השם, וכתיב התם המלאך הגואל אותי, וואס דאס גייט ארויף אויפן אייבערשטן אליין. שטייט אין שלחן ערוך, יורה דעה, סימן קי"ט, החשוד לאכול דברים האסורים, א מענטש וואס ער איז נחשד צו עסן איסורים, בין אם הוא חשוד באיסור תורה, סיי טאמער ער איז פארדעכטיגט אויף איסורי דאורייתא, בין אם הוא חשוד באיסור דרבנן סיי ער איז פארדעכטיגט צו עסן איסורי דרבנן, אין לסמוך עליו בהם, מען קען זיך נישט פארלאזן אויף אזא מענטש, מען קען נישט קויפן פון אים זאכן דברים אסורים, זאכן וואס קענען האבן פראבלעמען טאר מען ביי אים נישט קויפן. ואם נתארח עמו, אז מען איז אויף געסטעריי ביי יענעם, לא יאכל משלו זאל ער נישט עסן פון יענעם, מדברים שהוא חשוד עליהם פון אזאלכע זאכן וואס יענער איז פארדעכטיגט דערויף. זאגט דער מחבר, החשוד על הדבר, איינער וואס איז נחשד אויף א זאך, אינו נאמן עליו אפילו בשבועה, אפילו ער זאל וועלן שווערן און זאגן אז די זאך איז אויסגעהאלטן, איז ער נישט באגלייבט, ווייל דער מענטש איז שוין נחשד אויף שבועה אויכעט, ווייל ער האט ווייל ער האט עובר געווען אויף די שבועה וואס מען האט אים באשוואוירן ביי מתן תורה ביים הר סיני, אז ער זאל נישט עובר זיין אויף די זאכן, און אז אויף דעם נחשד קען ער שוין נחשד זיין אויף אנדערע שבועות אויכעט.

דארף מען עס טובל'ען אין א מקווה כדי ארויסצוגיין, ס'זאל ארויסגיין די כלי פונעם טומאה פון א גוי און אריינקומען צו די קדושה פון א איד. או מעין של ארבעים סאה, אדער טובל'ט מען עס אין א קוואל, און די קוואל, אדער די מקווה, די פארזאמלונג פון וואסער דארף זיין פון ארבעים סאה. זאגן שוין די מפרשים אז באמת'ן ביי אנדערע טומאות איז א קוואל העלפט אפילו ביי א כל שהוא, דא איז אבער דא א גזירת הכתוב אז ס'מוז זיין מים שהנדה טובלת בהם און ס'מוז זיין דווקא ארבעים סאה אפילו ביי א קוואל. זאגט דער מחבר יברך על טבילת כלי, מ'זאגט א ברכה על טבילת כלי, ואם הם שניים או יותר אז ער טובל'ט צוויי כלים אדער מער מברך על טבילת כלים. זאגט דער מחבר צריך להטביל ידי הכלי, מ'דארף אויך טובל'ען די הענטל פון א כלי. זאגט ער ווייטער אם שכח, טאמער א מענטש האט פארגעסן, ולא הטביל כלי מערב שבת או מערב יום טוב, ער דערזעהט זיך שבת און יום טוב מיט א נייע כלי פון א גוי וואס מ'האט נאך נישט גע'טובל'ט, און מיר האבן פריער געלערנט אין די משנה, טאר מען יום טוב און שבת נישט טובל'ן קיין כלים. יתננו לגוי במתנה, איז דא א עצה אז ער געבט עס פאר'ן גוי במתנה, ואחר כך ישאלנו ממנו נאכדעם בארגט ער עס פון אים ומותר להשתמש בו און ער מעג זיך באנוצן שבת און יום טוב מיט די זאך וואס איז דערווייל דעם גוי'ס כלי זאגט אבער די טורי זהב אז טאמער ערשט שפעטער און די רמא לייגט צו אז די זעלבע זאך איז אז טאמער א מענטש האט נישט קיין מקווה ער איז אויף א פלאץ ווי עס איז נישטא קיין מקווה קען מען אויך נוצן די עצה זאגט די טורי זהב טאמער מען וועט טרעפן א מקווה אדער ס'ווערט מוצאי שבת און מען קען גיין טובל'ען די כלי, זאל מען נישט בלייבן מיט די כלי אזוי ווי ס'איז אומגעטובל'ט, ווייל איינמאל ס'בלייבט ביים איד א לאנגע צייט, ווערט עס שוין נשתקע ביים איד, און מען מוז עס גיין טובל'ען. די שך צייכנט צו, אז אין אורח חיים, סימן שכ"ג, ברענגט די רמא א צווייטע עצה, אז טאמער דאס איז א כלי וואס מען קען נוצן צו שעפן וואסער, קען מען דאס איינטונקען אין די מקווה און ארויסשעפן וואסער פון די מקווה, און ס'איז א שטיקל הערמה, אז ס'ווערט אזוי דורכדעם געטובל'ט. אין דער מוסר לערנט מען דא ווייטער פון ספר תוצאות חיים, וואס דאס איז א קיצור פון ראשית חכמה. צריך אדם שידע, א מענטש דארף וויסן, שכשהוא חוטא ווען ער זינדיגט, פוגם בימיו, ער האט פוגם אין זיינע טעג, ואותו היום, יענער טאג וואס ער האט פוגם געווען, כמלאך אכזרי עומד לקטרג עליו, דאס איז א מלאך וואס שטייט און ס'איז מקטרג אויף אים, ועוד, כי מה שאדם מתקן בהם, טאמער א מענטש פאררעכט עפעס אין די טעג, נשמתו מתלבשת בהם בצאתה מהעולם, ווען זיין נשמה וועט ארויסגיין פון די וועלט, וועט זיך עס אנקליידן מיט די טעג, וכשאדם פוגם בהם איז אותו היום נגרע מלבושו, און ס'ווערט פעלערדיג, ס'גייט אוועק פון אים, ער קען נישט אנקליידן זיך מיט דעם טאג, ועומד לחוץ בבושת, ער שטייט אינדרויסן מיט א בושה, מתעטף כאבל עד שובו למוטב, די טאג שטייט און ווארט ביז דער מענטש טוט תשובה. ואמרו, וויי לההוא דגרע יומין לעילא, א רחמנות אויף א מענטש וואס ער טוט פארמינערן די אויבערשטע טעג, וויי ליה, וויי לנפשיה, דדיינין ליה בגיהנום על אינון יומין, מען טוט אים דן זיין אין גיהנום אויף די טעג, יומין על יומין, על חד תרין אויף יעדע טאג באשטראפט מען אים דאפלט. ודון מכאן פון דא קענסטו ארויס לערנען שכיוון שמענישין אותו על כל יום שני ימים ויותר אויף יעדן טאג וואס מען האט פוגם געווען טוט מען אים באשטראפן אזוי ווי כאילו עס וואלט געווען צוויי טעג אדער מער, לערן דיך פון דעם אפ שכן ראוי שיהיה התשובה והתורה והמצוה על חד תרין כנגד הימים שפגם, ווען א מענטש טוט תשובה און ווען ער טוט תורה און מצוה דארף ער אויכעט אריינכאפן דאפלט צו מתקן זיין די אלע טעג וואס ער האט פוגם געווען. עוד פירשו המפרשים, שבשתיים עשרה שעות היום, אין די צוועלף שעה פונעם טאג, וכן בלילה, מתגלגלות דרייען זיך ארום שניים עשר צירופי הוויה, בכל שעה צירוף אחד, יעדע שעה איז דא א צווייטע צירוף פונעם שם, ואם חס ושלום פוגם, אז א מענטש איז פוגם אין א געוויסע שעה, כי פוגם באותה הוויה, והוא מורד באדוניו, ער איז מורד אין דעם באשעפער, אין די שם וואס ס'לייכט אין יענעם שעה.